א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער זיבן און פֿופֿציק מיט ר' חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים.
עליכם השלום ר' פנחס, וואס מאכסטו? ברוך השם זייער גוט, כ'האף אז אלע אידן מאכן גוט, אלע אידן איז גוט און ס'זאל זיי זיין נאך בעסער, און איך האב א שאלה צו דיר וואס עמיץ האט אריינגעשיקט. פאר דיר, פאר דיר חיים.
יא?
אקעי, לעטס גאו. סאו אקעי. זיין שאלה איז אזוי, קודם, אקעי א קורצע הקדמה, ער האט געעפנט א אי-קאמערס דראפשיפ ביזנעס. סאו זאג מיר חיים צו איך האב עס גוט מפרש געווען. קודם אי-קאמערס מיינט אז ס'איז אנליין. דראפשיפ מיינט אז שטאטס דעם וואס ער זאל קויפן סחורה, אינווענטארי, לאמיר זאגן, איך ווייס נישט, לאמיר זאגן ער פארקויפט טוטפיקס, נישט קיין אנונג פארוואס טוטפיקס, טוטפיקס און קיו-טיפס.

און איך מיין אז מ'זאל האלטן דעם פאוקוס צו ביזנעס, ווייל אונזער גאול דא איז נישט אזוי שטארק אז איינער וואס עפענט א אי-קאמערס מיט די דראפשיפ ביזנעס זאל מצליח זיין, אונז ווילן מיר דאך אז יעדער איינער אשר בשם ישראל יכונה זאל מצליח זיין.
אקעי, סאו לאמיך מער אנפעקן די שאלה און זייער מער דזשענערעלייזן דערמיט, יא, ער האט געעפנט א ביז, ער האט געהאט געעפנט א ביזנעס וואס ער האט פארמאכט און ער האט דערלייגט דארטן גרויס געלט, יא, כדבריו, האט ער אויף דעם ארויף געעפנט א נייע ביזנעס וואס איז וואס איז קומט מיט ווייניג עקספענסעס, א קליינע אינוועסטמענט, אקעי, און ער פארט דערמיט ווייטער, און ער האלט נאנט צו ברעיקן איווען, קליינע אינוועסטמענט, ס'קומט אריין נישט קיין סאך געלט, סאו ער איז נאנט צו ברעיקן איווען, זיין שאלה איז ווי ער זאל גיין פון דא און ווייטער, צו ער זאל יא אינוועסטן מער געלט און גיין ביג, ווי מ'זאגט גיין גרויס, אדער ער זאל ממשיך זיין מיט די יעצטיגע מהלך פון גיין זייער זייער קאנסערוואטיוו, אויסגעבן נאר פון די געלט וואס קומט שוין אריין, וואס אזוי וועט ער נישט איינשטעלן, קאטן זיין ריסק צו א ממש א מינימום. פארוואס פרעגט ער עס? ווייל ער האט פארשטאנען פון די שמועס נומבער אין איינע פון די פארגאנגענע גוט געלט שמועסן, אז א מענטש זאל טראכטן גרויס, און ער זאל זיך זאגן און זיך מסביר זיין און זיך קאנווינסן אז ער קען יא, ער קען מצליח זיין און ער זאל טון צו די זאך אז ער וועט מצליח זיין. סאו ער וויל וויסן צו זיין ספק איז יעצט צווישן צוויי סטרעטעדזשיס, האלטן די ריסק מצומצם און די אינוועסטמענט אויך מצומצם פון איין זייט, אדער יא גיין גרויס פון די אנדערע זייט, אדער ס'קען פשוט זיין אז ס'איז נישט קיין סטרעטעדזשי שאלה ס'איז נאר א מיינדסעט שאלה, ס'קען זיין אז זיין פריערדיגע עקספיריענס, די דורכפאל מיט איין ביזנעס פארדעם איז משפיע אויף אים יעצט און דאס האלט אים אזוי ווי אין א קליינע קארנער און ס'לאזט אים נישט גיין גרויס און טראכטן גרויס. פארוואס? ביז יעצט איז אים געווען א דבר פשוט אז ס'איז א די סטראטעגיע, די מהלך אדער יענע מהלך, אבער נאכן דיך הערן, ער האט געפילט ווען דו האסט גערעדט, דו חיים האסט גערעדט פון טראכטן גרויס און זיך אליין קאנווינסן אז איך קען מצליח זיין, איך זאל, האט ער, ער האט געפילט ווי דו רעדסט צו אים, און ער האט אנגעהויבן טראכטן אפשר איז עס א מיינדסעט אישו, אז ער דארף פשוט קענען זיך אליין קאנווינסן אז ער קען מצליח זיין און אויפהערן מיט די קטנות המוחין.
אקעי, wow, ס'איז זייער זייער א לאנגע שאלה,
און מ'דארף די ערשטע זאך טרייען דאס צו ברעכן אביסל די שאלה צו צו פארשטיין צו וועם מ'רעדט. קודם איינס, כ'האב זייער הנאה צו הערן אז ער האט באקומען א קיצל פונעם שמועס וואס אונז האמיר גערעדט, ווייל יא, כ'האב גערעדט טאקע צו דיר, כ'האב טאקע צו דיר גערעדט, און ביי די וועי, צו דיר רעד איך אויך.

צו צו צו אויפמאכן אלע צען פינגערס און מיט ביידע הענט און נעמען די השפעות וואס דער אייבערשטער געבט אויף די גרעסטע וועג וואס איז מעגליך און נישט און נישט זאגן אייבערשטער ניין איך וויל נאר אזוי ווייניג געב מיר נישט צופיל מער אקעי אונז זעמער אלע גילטי פון דעם יעדער לפי לפום דרגא דיליה יעדער איינער לויט זיין פלאץ אקעי סאו פנחס איך האב פארשטאנען די קוועשטען מיין איך און איך וויל צוריק גיין אביסל און איך גיי אריין קוקן בשעת איך רעד דא אין זיין קוועשטען ווייל איך האלט דו האסט אויסגעלאזט מיין איך אפאר זייער וויכטיגע עלעמענטס. לאמיר אראפלייגן קודם א פעקט וואס אונז פארשטיי מיר מיין איך אלע. לאמיר אונז לאמיר אונז עסטעבלישן די פעקט. און זאג מיר אדרבה פנחס ביסט דאך א קלוגער איד, האסט דאך אסאך פאלאוערס און צוהערערס דא דא דא אויף קול מבשר, זאג מיר צו צו דו פילסט אז איך מיס עפעס. יעדע איינער וואס ס'הערט אויס איז אמאל געווען יונגער פון יעצט.
יעדער איינער וואס ס'הערט אויס איז אמאל געווען, קיינמאל נישט געטראכט פון דעם. ס'מאכט דעפיניטלי סענס אבער.
אקעי. יעדער איינער וואס ס'הערט אויס האט אמאל געהאט ווייניגער עקספיריענס ווי יעצט. יעדער איינער וואס ס'הערט אויס. איך קלעב דיר אויפן ווארט.
סא. יעדער איינער וואס ס'הערט אויס קען נעמען די פּעסט עקספיריענס און טראכטן וואס מען האט פון דארטן געטון גוט און טון ווייטער, און וואס מען האט דארטן נישט גוט געטון און נישט מאכן די זעלבע מיסטעיק נאכאמאל. אקעי, ווי לאנג דו האסט עני עקספיריענס, די גרעסטע פלאפ וואס דו האסט אין דיין לעבן, אויב דו נעמסט דאס און דו העלפסט און דו נעמסט די אינפארמעישאן די עקספיריענס אז ס'זאל דיך העלפן גיין צו נישט צו מאכן די פלאפ נאכאמאל און צו קענען זיין בעסער פון דא און ווייטער, איז עס, קענסט עס נישט אנרופן א טאטעל פלאפ, קענסט עס אנרופן ס'האט זיך, ס'האט זיך פארדארבן און צעגאנגען די קערלעך אונטער די ערד ווייל ס'האט געדארפט ארויסוואקסן א נייע בוים.
נעשה לו כזכיות. יא, נעשה לו כזכיות, ממש אזוי. ס'איז געווען א סיד, א זרע, א קערל אריינצולייגן כדי ס'זאל ארויסקומען סאך א שענערע בוים ווי ס'איז געווען ביז יעצט. אנפארטשענעטלי. אדער פארטשונעטלי וואטעווער אז דער רבונו של עולם האט באשאפן אזוי א מענטש מוז זיין אז דאס איז די טובה פון די מענטש, אבער דער אייבערשטער האט באשאפן א מענטש אז די די די מענטש האט אין זיין מח און בעיקר אין זיין סאבקאנטשעס מיינד וואס ער טראכט נישט אפילו קאנטשעסלי ס'גייט אויטאמאטיש האט ער דארטן זאכן וואס דער אייבערשטער האט באשאפן אין אים כדי אים צו פראטעקטן. און דאס איז א מורא'דיגע חסד פון די אייבערשטער, ווייל א מענטש קען אמאל זיין אין א סיטואשען וואס ער קען זיין אין א מסוכנ'דיגע סיטואשען, און וויבאלד ער האט די זאכן וואס פראטעקטן אים, קען ער זיין פראטעקטעד אז אז ס'זאל אים גארנישט געשען. למשל, א מענטש קען סענסן אז עפעס איז נישט גוט דא, ס'דרייען זיך דא נישט קיין גוטע מענטשן, פיין, ס'וועט אים פראטעקטן, עס וועט אים זאגן גיי נישט דארט, ס'לוינט זיך נישט צו גיין דארט. ער קען זען אז אין א געוויסע פלאץ איז א מקום מסוכן, ס'איז דא פייער אדער וואטעווער ס'איז, ס'גייט אים צוריקהאלטן, יא? אדער די פשוט'סטע משל וואס מען גיבט פאר דעם, ווען א פייער וואלט נישט געווען הייס און היץ וואלט נישט וויי געטון, יא, וואלט א מענטש זיך פארברענט די האנט. יא, ממש אזוי. די עקספיריענס וואס די סאבקאנטשעס מיינד האט, וואס דאס איז די זאך וואס ס'פראטעקט דעם מענטש, איז די סובקאנטשעס מיינד האט נישט קיין אהנונג פון גוט און שלעכט, ער ווייסט נאר איין זאך, איך בין דא צו פראטעקטן. סאו ווען די מענטש באקומט א געוויסע עקספיריענס וואס די מענטש בריהט זיך אפ פון די עקספיריענס, אין די סובקאנטשעס מיינד איז אריינגעגאנגען אז ס'איז דא דא געווען א פראבלעם, און איך בין יעצט ריספאנסיבל צו פראטעקטן מיין מיין מענטש פאר וועם איך ארבעט דא.
די סובקאנטשעס פארן מענטש.
פארן קאנטשעס, פארן מענטש, אז ס'זאל נישט געשעהן נאכאמאל. סאו דו שרייבסט אין דיין קוועשטען אזוי, דו האסט געעפענט דיין ביזנעס אמאל מיט א האופ, האסט געהאט א האפענונג אז דו גייסט קענען מאכן איזי מאני, אקעי, און איך זעה אויף דיין שרייבן אז דו האסט געשריבן איזי קעפיטעל האב איך פארשטאנען אז דארטן ליגט די דגוש, דיין פאוקוס איז געווען אז דו גייסט מאכן איזי מאני, נאו ניד פאר אינווענטארי און א וועירהאוז, און דיין ריסערטש איז געווען אז דו האסט א גוטע ניש, א גוטע פראדוקט וואס קען גוט גיין, ס'דא ווי די ברכה זאל חל זיין. יא, באט, אקעי, דא איז וויכטיג צו הערן, וויט נאט סאו מאטש קאנפידענס, אקעי, האסט נישט געהאט צו סאך קאנפידענס אין דיין אין דיין פראדוקט, ווייל, פארוואס האסטו נישט געהאט קאנפידענס? ווייל דו האסט געהאט א געוויסע עקספיריענס פון א אנדערע ביזנעס וואס דו האסט צוגעמאכט מיט א גרויסע דעפיסיט, סאו דא ליגט מיין איך די קי. דו האסט באקומען, דיין סאבקאנטשעס האט באקומען א מעסעדזש. לאמיר זאגן, איך ווייס נישט וויאזוי דו הייסט, לאמיר זאגן דו הייסט עה...
פנחס? ניין דאס קען איך נישט, איים סארי. איך בין נישט די איינציגסטע פנחס אויף די וועלט. ביסט נישט די איינציגסטע פנחס, ווייל יעדע מאל גיי איך פילן אז דו מיינסט איך רעד צו דיר.
אקעי, אבער זאגסט דאך נאר גוטע זאכן.
יא אבער איך, ס'פאסט נישט פאר מיך צו זאגן פאר דיר אז דו האסט עפעס געטון ווייניגער ווי אפטימום, דו ביסט דאך, דו ביסט דאך מיסטער פערפעקט, זימי, אקעי, זימי, סאו דיין סאבקאנטשעס מיינד, הרב זימי, זאגט דיך אז בי ווערי קערפול, האסט איינמאל צוגעמאכט א ביזנעס מיט א היודזש דעפיסיט, און ווען מ'מאכט אויף א ביזנעס מיט אסאך געלט איז די תוצאה פון דעם קען געשען, א יוג' דעפיסיט, סאו בי ווערי ווערי קעירפול וואט יו דואינג, און דו ביסט געגאנגען און געזאגט פאר די סאבקאנשעס מיינד, אה, אקעי, אקעי כ'גיי זיין קעירפול, און דו ביסט געגאנגען אויף די וועג, סאו אין אנדערע ווערטער, יעדע דעסיזשן וואס דו מאכסט אין דיין ביזנעס פון דא גאוינג פארווערד גייט קומען אנשטאטס פון א פלאץ פון אבאנדענס, אנשטאטס פון א פלאץ פון אמונה און בטחון, אנשטאטס פון א פלאץ פון קאנפידענס, יא איך קען, כ'האב א פרוף אוו קאנסעפט, כ'זאג נישט אז מ'דארף הפקרות, אבער האסט דאך א פרוף אוו קאנסעפט, יא? דיין קאנסעפט האסטו געזען, דו האסט פארקויפט און עס איז געגאנגען. דו האסט עוורי ריזען טו בעליוו אין דיין פראדוקט. דו האסט דאך געזען אז דו האסט געמאכט א שיינע אמאונט פון סעילס מער ווי דו האסט געהאט עקספיריענס פארדעם. איך פארשטיי אנפאנג דארף מען טעסטן, אבער דו האסט דאך עס שוין געטעסט און דו האסט די פעקטס אויפן טיש. ס'איז נישט אז דו האסט נישט קיין פעקטס אויפן טיש.
אבער לאמיך טרייען אריינצופילן א בלענק וואס דא שטייט נישט אין זיין שאלה. יא, אפשר איז געווען די זעלבע מעשה מיט די פריערדיגע ביזנעס וואס ער האט פארמאכט און דערלייגט גרויס געלט, אפשר אויך דארטן האט ער געמאכט זיין ריסערטש, אפשר אויך יענץ האט געמאכט סענס, ובכל זאת, קוק, ס'האט זיך נישט גוט גענדיגט.
אוודאי איז מעגליך, ס'איז דא א מעגליכקייט, מיי אסאמפשן איז אז נישט,
און מיי אסאמפשן איז אז אפילו אויב יא, האסטו יעצט מער עקספיריענס, דו זומי, האסט יעצט מער עקספיריענס ווי דו האסט געהאט דעמאלטס, און ווען דו האסט געמאכט דעמאלטס די ריסערטש, האסטו נישט געהאט אלע אינפארמעישן מיט אלע נאלעדזש און עקספיריענס וואס דו האסט יעצט ווען דו האסט געמאכט דיין ריסערטש אקעי דאס איז נאמבער וואן, נאמבער טו ביסיידס די עקספיריענס האסט דאך פרוף אוו קאנסעפט האסט דאך האסט דאך עס פארקויפט האסט פארקויפט סחורה האסט אינוועסטעד זייער ווייניג געלט און ברוך השם האסט אנגעהויבן צו מאכן און דו זאגסט וויפיל זאגסטו דא פופציג פופציג טויזענט דאלער א יאר אין סעילס ס'איז קליין געלט קעגן וואס מ'קען קומען אבער אבער אבער פופציג איז איז צען מאל מער פון פינף טויזנט יא? און און פינף הונדערט טויזנט איז צען מאל מער פון פופציג און פינף מיליאן איז וואטעווער דו האסט פרוף אוו קאנסעפט ס'נישט אזוי ווי כ'ווייס נישט צו ס'קען ארבעטן צו נישט דו ווייסט אז ס'קען ארבעטן און נישט קום יעצט ווי א הפקר און זאג יא ס'קען ארבעטן בומס איך גיי מיך בארגן פופציג מיליאן דאלער איך גיי אריין גיין אן קיין חשבון אן קיין ריפארטס אן קיין אן קיין בוק קיפינג ניין דו ווייסט וואס דו האסט געטון גוט און איך בין זיכער אלאנג די וועי אנצוקומען צו פופציג האסטו אסאך זאכן זיך אויסגעלערנט וואס נישט צו טון אויך, סאו ביסטו נאך בעסער געווארן, האסט דיך אויסגעלערנט אסאך זאכן וואס ס'ארבעט גוט, ביסטו נאך בעסער געווארן אין דעם, און דו האסט געהאט די עקספיריענס וואס דו האסט פאריגע ביזנעס נישט געהאט, וואס איך ווייס נישט וואס יענע עקספיריענס איז געווען, קען זיין די עקספיריענס איז געווען פלעין אז דו ביסט אוועקגעלאפן צו שנעל, איך ווייס נישט, און דו האסט דאך דאס אויך אויסגעלערנט אז מ'טוט נישט, קען זיין א מיליאן זאכן וואס איז געווען דארט, אבער מיין פוינט איז אז אנפארטשענעטלי רוב מענטשן וואס זיי סוקסידן נישט אין זייער לעבן זייערע דעסיזשען מעיקינג פראסעס איז טאטעלי טאטעלי אוט אוו פיער פון דערשראקנקייט, זיי זענען דערשראקן ווייל ס'איז איינמאל געווען א מעשה און אהער אהין ממילא אקעי, ס'איז פונקט ווי א מענטש זעצט זיך נישט אריין אין קאר און ער דרייווט נישט ווייל איינמאל האט ער אריינגעקראכט ערגעץ, יעצט ס'קען זיין אז ער גייט נאכאמאל אריינקראכן איך גיב דיר נישט קיין גאראנטי, פראסיד וויט קעיר, גיי גיי קעירפול און וואטש, ברעיק ווען דו דארפסט ברעיקן, ספיד נישט צו שנעל. גיי ווי א נערמאלע מענטש, גיי ארויס צייטליך פון דערהיים, באט באט באט טאמער דיין דיין גאנצע לעבן גייט דיינע דיסיזשען מעיקינג פראסעס זיין געדריוון פון פיער, דעמאלטס הונדערט פראצענט אז דו גייסט נישט אנקומען צו ווייט, צו דיין מעקסימום פאטענשאל איז אפגערעדט אז דו גייסט נישט אנקומען. אבער צו ווייט וועסטו אויך נישט אנקומען, און איך זאג דאס און איך רעדמיר דא פון ביזנעס, וואס די זעלבע זאך איז, וויפיל מענטשן קענען נישט חתונה האבן די צווייטע מאל ווייל ער האט געהאט שלום בית אישוס מיט די ערשטע ווייב, סאו ס'קומט אויס אז יעדע יעדע פאטענשעל שידוך וואס ס'ווערט אפראוטשט איז ווערט געדריוון פון פיער, איך ווייס נישט איך קען איך ווייס נישט וואס ס'גייט זיין, זיין גאנצע קאפ גייט אים פון פיער, עלטערן מיט קינדער.

יא, ער וועט כאפן אן געהעריג דורכטראכטן ווייל ס'איז אים געבליבן א פיער אז קיינער דארף אים נישט. אבער די פוינט איז די זעלבע, אז די פחד ארבעט דא, די פחד זיצט אין די דרייווער סיעט. עקזעקטלי, עקזעקטלי, און די חורבן איז נאך אסאך מער אויב האט ער געהאט א אישו מיט די זיווג ראשון, און וואטעווער די אישו איז געווען, איז יעדע פאטענשעל שידוך וואס מען אפראוט וואס מען אפראוטשט אים מיט עס, פאנגט ער גראד אן צו טראכטן צו יענער האט אויך די אישו. ער כאפט נישט אז ס'איז דא נאך פופציג טויזנט אישוס. ער גייט גראד אהין. אקעי, דארפסט קוקן אויף די גאנצע פיקטשער. מיין פוינט איז, באדעם ליין, סוקסעספול פיפל מאכן שנעלע דעסיזשענס. ווען איך זאג שנעלע דעסיזשענס מיין איך נישט וואן טו טרי דעסיזשענס. איך מיין ווען מען האט אלע פעקטס אין פלעיס, מען האט אלע די מציאות הדברים אין פלעיס, גייט מען, יו פול די טריגער, מען טוט וואס מען האט צו טון, איי אפשר וועט זיך עס נישט אויסארבעטן, מען מאכט א דעסיזשען מיט א אפענע אויג, אויב ס'ארבעט זיך עפעס נישט אויס אדער א חלק פון דעם וואס ס'ארבעט זיך נישט אויס, מאכט מען א טשעינדזש, איז גארנישט געשען, אבער מען טשעינדזשט נישט אין די וועלט אריין, נאר אויב מען זעט אז ס'ארבעט זיך נישט אויס, און איך קען זאגן קאונטלעס קאונטלעס טיימס וואס איך האב מענטשן וואס זענען געקומען צו מיר וואס איך האב געזען אז די עיקר זאך וואס ס'האלט זיי צוריק פון וואקסן איז ווייל זיי זענען דערשראקן צו מאכן א דעסיזשען. און צווישן אונז גערעדט, אונז זעמיר דאך ערליכע אידן, אונז טרייען מיר דאך זיך צו פארקויפן אלס אידן מאמינים בני מאמינים, אונז ליינען מיר קריאת שמע צוויי מאל א טאג מינימום, אקעי? ס'דא איינער וואס שטייט אויף און ער ליינט נאך, עס איז שפעט, און ער ליינט נאך פאר סוף זמן קריאת שמע איין מאל, און ביי דאווענען נאכאמאל, און מיט רבינו תם'ס נאכאמאל, און ביי מעריב נאכאמאל, און קריאת שמע שעל המיטה נאכאמאל, סאו דו ליינסט פינף מאל א טאג קריאת שמע, יעדע טיר וואס דו גייסט אריבער קושסט א מזוזה, דארטן שטייט קריאת שמע, און דארטן שטייט האב נישט מורא ס'דא א באשעפער אויף די וועלט. אקעי? די די די סיבה פארוואס דער אייבערשטער וויל זאלסט האבן דאס לעבן דיר א גאנצן טאג איז, ווייל ווען דו האסט דאס ווערט נישט דיינע דעסיזשענס געדריוון פון פעיר, ווערט דיין גאנצע דעסיזשען מעיקינג פראצעס געדריוון, דער אייבערשטער איז מיט מיר, ער האט מיך געגעבן אפערטוניטי, ער האט מיך געגעבן א ווייב און קינדער, ער האט מיך געגעבן די אביליטי צו מאכן שיין פרנסה, און ווי לאנג ער האט מיך געגעבן די די כוחות צו גיין און טון וואס איך האב צו טון, קען איך מצליח זיין און איך דארף נישט טראכטן אוי איך האב איינמאל פארלוירן, פיין האסט איינמאל פארלוירן אזוי האט געדארפט געשען וואטעווער די סיטואשען איז באט טריי צו ארויסנעמען פון דארטן ווי מער אינפארמעישן און וואס גייט געשען אויב חס ושלום עס וועט נאכאמאל וועסט פארלירן דריי מאל אבער די פערדע מאל וועסטו אזוי גרויס ווערן אז עס האט זיך געלוינט אלע דריי מאל פון פארלירן דארפסט נישט א גאנצן טאג טראכטן וואס ס'וועט זיין טראכט נאר פון אפערטונעטי פון אבאנדענס און ס'גייט זיין גוט און בשם השם נעשה ונצליח אויף די וועג.
אוה אמן ואמן! שאלות פאר חיים קען מען אריין שיקן אדער ביי אימעיל, עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם, עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם, אדער אויף טעקסט, עיט פאר פייוו, פאר וואן עיט, פייוו זירא, טרי סעווען. א גרויסן שכוח חיים! מיי פלעזשער ר' פנחס הצלחה וברכה.